א גוטן מוצאי שבת קודש פרשת בהעלותך, מארגן איז זונטאג שלח, ס'איז שבעה עשר בסיוון, און ס'איז די זעקס און צוואנציגסטער טאג אין מעי, יער טווענטי טהירטין, אינעם ענגלישן דאטום, עניוועי, איך וויל אז דער עולם זאל מיר טוהן א פערזענליכע טובה, איך וואלט זייער שטארק געוואלט אז יעדער זאל קומען אם ירצה השם זונטאג ביינאכט אויף א פלאץ ווי איך לאדן ענק איין. די פלאץ איז ילד וילדה, ס'איז טוועלף סיקסטי פייוו טוירטי עיט סטריט, ס'איז אכט אזייגער שארפ, און ס'עט דארטן רעדן פון די גרעסטע גאון און צדיק הדור און פון די גרעסטע בעל מחנכים אין דעם דור, ער הייסט הרב אשר שפירא, ער איז דער נאראלער רעבן זון, ער האט אין אי אין לאנדן א מוסד עס הייסט קול צופיך, אה ניין ניין ניין ס'איז קול בוניך. לאנדאן ענגלאנד, דארט האט ער עס, און ער גייט אונז לערנען פונקטליך, כ'וועל ענק זאגן וואס די גאנצע צאמקונפט איז, די צאמקונפט איז, א יונגעל זיצט אראפגעבויגן מיטן קאפ, מיט ביידע פיס צאמגעלייגט, און ער ווייסט נעבעך זיך נישט קיין עצה צו געבן, און ער זאגט, באט טאטי, נאו איז ווען איי ניד יו מאוסט, דעט איז וואט יור טשיילד איז טעללינג יו,

אפילו ס'קאסט געלט באצאלסט די פאר דאלער איט פעיס. אונז האמיר א שאלה צו פרעגן נאראלער רב אווער און קוועסטשענס ער זאגט מען זאל פרעגן מיט יור און קוועסטשענס א בחור איז געווארן מאלעסטעט אין א ישיבה א מיידל איז געווארן גערעיפט אין מיידל סקול מען האט איר געשיקט צו גיין צו א סייקאלעדזשיסט וואס ער איז נישט לייסענסד און ער האט איר גערעיפט אפאר יאר און מ'איז געגאנגען צו די רבנים אפאר יאר און מען האט געזאגט די רבנים איטס העפענינג, און וואס האבן די רבנים געטון זיי האבן געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם ווייל ער דרייט אן די שטאט, סאו יעצט האמער אונז א שאלה צו אשר נאראלער, מ'איז שוין געווען ביי די רבנים וואס טוט מען יעצט? יעצט איז דא נאך א מעשה, איינער איז געגאנגען צו א רב, א מיידל, זי האט דערציילט מען האט איר גערעיפט, האט די רב געפרעגט וואס האט ער געטון, ער האט דיך געטאטשט? זאגט זי ניין ער האט מיך בועל געווען. זאגט דער רב איך גלייב נישט, און בקיצור ער האט איר געמאכט אז זי זאל זיך אראפציען דאס קלייד און ער האט געפרעגט אזוי האט ער מיט דיר געטון און ער האט זי אויך בועל געווען, סאו אשר איף ווי גאו טא די רבנים ווי געט נאו פלעיס, דא יו העוו ען אדער סעלושען אר איז דיס די פיינעל סעלושען ענד איף איט איז דאונט איווען וועיסט יור טיים קאמינג טא די סטעיטס, יו ניד סאם מאני טא ליוו דארפסט האבן אפאר טאלער, גיי ארום נאך געלט אזוי ווי יעדער, זאג איך בין א שנארער, איך בין א רעביש קינד, איך טאר נישט ארבעטן ביי מיר איז חול המועד א גאנץ לעבן, און דזשאסט געט טו ווארק, הייב אן צו שנארן געלט, פארקויף אונז נישט טשיילד פראטעקשן, דו ביסט דער גרעסטער רוצח, דער גרעסטער רשע, דער גרעסטער אכזר וואס איז דא אויף צוויי פיס אויף די וועלט, דו ביסט א רשע מרושע, דו ביסט א לאו לייף נישט נאר דו. נאר דיין טאטע דער זעלבער לאו לייף ווי דו, ווען איך האב געהאט א מלחמה מיט דיר האט מיר איינער געזאגט ער האט גערעדט מיט דיין טאטן ער האט עס אים פארציילט, האט אים דיין טאטע געזאגט קוואוט אנקוואוט איך בין געווען אין בעלזע תלמוד תורה אין קראון הייטס דער מנהל יארן לאנג ס'איז נישט געווען א רבי וואס האט נישט מאלעסטעט קיין קינד. און אונז האבן מיר נישט געוואוסט וויאזוי צו הענדלען עס, און וואויל איז אז נחום ראזענבערג האט זיך אריינגעלייגט אין די פרשה. קוואוט אנקוואוט, דאס האט דיין טאטע געזאגט ס'איז נישט געווען א בעלזער מלמד וואס האט נישט געטאטשט קיין קינד, און עטס האטס נאך זכות אבות נאך אינדערהיים, אז דער שווארצער לייביש האט נאך אינדערהיים געטאטשט די קינדער, מנחת אלעזר האט געפירט מיט אים א מערכה. נאך א מזל אז דער בעלזער רב דער פסח'ער דוב האט אים נאך מקרב געווען דעם לייביש'ן דעם חזר, דער ר פסח'ער דוב האט נאך געקענט לייגן א חרם אויכעט אויף דעם מנחת אלעזר. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ווען מ'האט צו טון מיט אזאלכע בהמות דא ווי אונזערע רבנים לייגט מען גאר חרמות. ווער האט אמאל געלייגט א חרם אויף א מענטש דו ווייסט ווי הארב א חרם איז? און ווער זענען זיי זאלן אויף מיר לייגן א חרם? ס'איז דא אין מאנהעטן איז דא א א חשבון פון איך ווייס נישט וויפיל הונדערט טויזנט אידן וואס האלטן נישט קיין שבת, וואס גייסטו נישט לייגן אויף זיי חרמות? זיי קומען אום שבת מיט די קארס און זיי טוען אלע אנדערע עבירות, וואס לייגסטו נישט קיין חרמות? חו, זלמן לייב פילאפ, דער אפגעריסענער בהמה, ער ער שטעלט זיך צו צום חרם און שאפראנער רב. ער שטעלט זיך צו צום חרם. א איד וואס אין זיין תלמוד תורה האט מען מאלעסטעט הונדערטער קינדער, זיי קומען היינט ארויס, זיי וויינען וואס מען האט דארט אפגעטון. און ער האט געמוזט האלטן דעם מנשה מיכל מאיר, ווי די אלע חזירים האט ער געמוזט האלטן. זיין אייגן קינד איז גערעיפט געווארן דורך מנשה מיכל מאיר, ער האט אים געכאפט על חם און מען האט אים ארויסגעווארפן, אבער זיין קינד איז א קריפל. און די בהמה שאפראנער רב, שטאטס ער זאל מיך זאגן, רבי איד איך קען דיך אויך. כ'האב געלערנט אין כולל ווען ער האט געלערנט אין כולל, כ'האב געדאוונט אפשר צוואנציג יאר האב איך געדאוונט אין שאפראן נאך ווען זיין שווער האט געלעבט, כ'האב געלערנט אין סאטמאר אין סענדז סטריט, זיין שווער איז געווען דארטן א מגיד שיעור א אויסזאגער, זאגט מען יענעם אנטשולדיגט און רופט מיך אראפ, נאר דאס ידידות מיט די מחותנות מיט זאלי קאהן און זלמן לייב טייטלבוים איז דאך געווען חשוב'ער ווי מיך, וועסטו זען יבוא יונה, ס'וועט נאך אויך דארטן זיין לעבעדיג. באט עניוועי, לאמיר צוריק קומען יעצט צו אשר נאראלער, איך וויל אז יעדער זאל קומען צו דעם פלאץ און מען זאל פרעגן אשר נאראלער, מען האלט אין איין רעיפן קינדער, מען האט יעצט אויכעט גערעיפט א בחור און גע, מען האט, ס'איז דא א פיקטשער פונעם נעבעך רחמנא לצלן אינגאנצן אויסגעטוהן, מען דארף מאכן א מגבית, מען דארף פשוט אים קויפן קליידער וויאזוי ער זעהט אויס, און א צווייטער זיצט אויף א ווידעא און ער קוקט זאכן וואס רחמנא לצלן. און זאג מיר די אלע חברה אשר נאראלער, צו וועם זאל מען גיין? צו די רבנים? די רבנים האבן דאך זיי מאלעסטעד. ער שרייבט, ברוך מרדכי האט יעצט געשריבן א בריוו, און ער שרייט די גאנצע צייט ער איז מאלעסטעד ביי זיין אנקל ביים טשאבא רב, ס'דא צוויי אנקלס האט ער געהאט איינעם שווארץ און טשאבא רב, און ער האט געזאגט ביי שווארץ איז ער נישט איינגעשטאנען, סאו אבוויעסלי טשאבא רב איז געווען פון די רבנים, פון די רבנים וואס האבן זיך עקספאוזד די מאסט ברית קודש פאר א גויטע, ער האט געוואלט ווייזן ער איז געמל'עט, ער שעמט זיך נישט דערמיט, שולחן ערוך שטייט ווען מען גייט אראפ צום ים טאר מען זיך נישט צודעקן די ערווה ווייל מען שעמט זיך נישט מיטן ברית פון אברהם אבינו, ווען מען קומט ארויף אנדערע מענטשן קענען נכשל ווערן מעג מען זיך צודעקן, סא ער האט געוואלט ווייזן פאר א גויטע איך בין איך בין געמל'עט, סא וואס האט מען געוואלט נעבעך פון אים האט אים איינגעזעצט שרייבט ברוך מאטכע אז ער אלס א רב גייענדיג צו די רבנים האט אים מאלעסטעד, סא וועיט א מינוט אשר האסט נאך א סעלושען? איף נאט ליסען פעק אפ יור קלאוס און פאר צוריק אויף לאנדאן. אנלעס דו ווילסט מאכן אפאר טאלער פאר כל בניך, פיין, דעס דעס קומט זיך דיר, כ'מיין ביסט דאך נישט ארגער פון יעדן וואס ער גייט דא נאך געלט. עניוועי, איך בעט דעם עולם מ'זאל קומען דעם זונטאג און מ'זאל שטעלן דעם אשר נאראלער אויפן פלאץ. ער מיינט אז דא אין אמעריקע, אין ענגלאנד מסתם ווייסט מען שוין אז ער טויג נישט, האט ער געמיינט ער וועט קומען דא אין אמעריקע און אנדרייען די שטאט, זאלסט וויסן איין זאך, אונז זעמיר זייער באהאווענט אין די שיטה פון די רבנים, פון די חזירים. אונז ווייס מיר וואס עטס ווילטס, עטס ווילטס ס'זאל ווייטער זיין פרי פאר אלל, טשילדרען שוט בי העפקער, און אז זיי האבן עפעס צו זאגן זאל מען זיי זאגן זיי זענען ליגענערס, וועל איטס נאט גאנא העפן עני מאר, טראסט מי, קענסט זיין אזוי זיכער, אזוי ווי דו קומסט זאגן דא א דרשה, זאלסטו זיין זיכער אז דיין באלאוני מיט דיינע דרשות מיט אלע נאנסענס איז גארנישט ווערד ווייל דער עולם ווייסט שוין וואסערע אלע טענות דא איז, דער עולם טראסט שוין נישט היינט א רב. וואס? מ'האט זיי צוגענומען די טראסט, מ'האט געזעהן זיי זענען לאו-לייפס. סאו אושר, גאו האום יענקי, גאו האום ווער יו בילאנג, פאר אויף לאנדאן און פאר אויף די אנדערע זייט, און וואטש ווען יו קראס, ווייל אונז קראסט מען די פארקערטן וועג, סא א איד איז געפארן וויזיטן זיין זון אויף אוסטראליע, און איז נעבעך געהארגעט געווארן, ווייל ער האט נישט געוואוסט אז מ'דארף קודם קוקן אויף די רעכטע זייט און נאכדעם אויף די לינקע, ביי אונז אז מ'גייט אריבער א גאס, איז די ערשטע זאך וואס מ'קוקט איז אויף די לינקע זייט. ביי זיי קוקט מען קודם אויף די רעכטע זייט, סאו ער האט נישט געוואוסט, אין אוסטראליע איז אזוי ווי לאנדאן, במילא האט ער געקוקט אויף די ראנג זייט, און אזוי ווי ער האט געקוקט אויף די ראנג זייט פארקערט, איז אים נעבעך א קאר, א מאטאר ביציקל אריינגעפארן, ס'האט אים דערהארגעט אויף טויט, ער איז געווען, ער האט געדרייווט דא א באס פאר מאנסי טרעילס, א סקווערע איד געווען, ס'קבנן, נאראלער רב, זאלסט וואטשן וויאזוי דו קוקסט אויף די סיידוואק ווען דו גייסט אראפ, ווייל ביי אונז קוקט מען פארקערט ווי אין ענגלאנד, און פעק אפ יור קלאוס און פאר דיר געזונטערהייט צוריק ווייל דיינע באלאוניס קויפט מען אונז שוין נישט, איט סאו העפענס מען האט עקספאוזד דעם גאנצן שקר פון די רבנים. ווען איך בין אויפגעוואקסן האב איך געלערנט אין ארץ ישראל אין ניינטין סיקסטי סעווען ס'האט אויסגעבראכן די מלחמה פון ארץ ישראל ס'הייסט די סיקס דעי וואר אדער די ששת ימי אפילה ס'איז נישט קיין חילוק וויאזוי מ'רופט עס בין איך געפארן אויף לאנדן בין איך געפארן אויף לאנדן און איך האב געלערנט דארטן אין קייווערדעיל קארנער אסבאלדעסטן, אזוי מיין איך ס'האט געהייסן, איך געדענק אפילו נישט, ס'האט געהייסן די מתיבתא. ס'איז געווען דארט א מגיד שיעור האט געהייסן ר' אברהמ'עלע ראנד, ער איז געווען דאכט זיך מיר ראש ישיבה אויכעט, און זעהר א פיינער מענטש, און איך בין דארט געווען מסתם פינף וואך, ביז נאך די מלחמה, איך געדענק נאך ווי היינט, כ'האב מיך געזעגנט פון דעם אמרי חיים, ס'איז געווען דעמאלטס איז געווען אינמיטן ספירה טעג, און די וויזשניצער רבי האט געזאגט, וואס דארפסטו אוועק פארן, ער האט נישט געלאזט יעדן אוועק פארן, און ער האט געזאגט קענסט דא קומען, דו'סט בלייבן דא, דו'סט זען אזאלעכע ניסים ונפלאות, האב איך געזאגט יא רבי איך ווייס אז ס'וועט זיין ניסים ונפלאות, אבער די זעלבע קען איך דאך זען די ניסים ונפלאות פון ענגלאנד אויכעט, איך מוז דאך נישט זען די ניסים ונפלאות, מען זאל דאך נישט זען פון זיצענדיג דארט אין א מקום סכנה און מורא האבן אפשר פאלט די באמבע אויף מיר אויכעט. און חוץ דעם איז דאך בעסער אז מען זאל נישט זיך פארלאזן אויף א נס, אז מען קען מאכן בדרך הטבע מען זאל ארויספארן איז זיכער בעסער. שוין, ער האט געזען אז ער האט אנגעהויבן מיט די ראנג פארטי, האט ער געזאגט נו ווייסטו וואס, און פארסט געזונטערהייט און קום צוריק געזונטערהייט. שוין. עניוועי, דאס איז געווען דעמאלטס געדענק איך, איך בין געווען אין די ישיבה אין די מתיבתא, און. עס איז געווען אזוי אז ס'איז געקומען אזאלכע טונקעלע חברה און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען, עי מען! וועיר די אראבס! יוער די דזשוס! וויר גאנע קיל יו! שוין, יעדן טאג אזוי ויהי כאמרם אליו יום יום באמרם אליו יום יום. שוין, איז אדורכגעגאנגען די זעקס טעגעדיגע מלחמה און דער ס"מ האט אזוי געפירט אווי דער רבי איז שוין מסביר באריכות אבער למעשה האבן די ציונים געווינען. און מען האט זיי נישט אלע אויסגעהארגעט אזוי ווי די גוים האבן געקלערט אז עס וועט געשען, זענען זיי געקומען דעם נעקסטן טאג און זיי האבן געהאט דעם זעלבן פזמון נאר פארקערט. עי מען, ווי די דזשוס, יו די אראבס, ווי קילד יו, הער וואס דא טוט זיך, יעצט זעמיר אונז געווארן אראבער און ער האט גאר אונז געהארגעט, נעכטן האט ער דאך געשריגן אז ער איז דער אראבער, אזוי גייט עס. אשר נאראלער איך וויל דיר געבן א מעסעדזש, ביז יעצט האט עטץ געזאגט אז עטץ זענטס די קלין גייס, עטץ זענטס די רבנים, און אונז זעמער די לאו לייפס, אונז זעמער די מוסרים, אונז זעמער די וואס אונז מאכן מיר אן א חילול השם, וויל איך דיר זאגן, טינגס אר טשעינדזשינג, יעצט שרייען מיר אונז, עטץ זענטס די מחללי שם שמים, עטץ זענטס די חזירים, עטץ זענטס די מוסרים, עטץ האטס אראפגעברענגט כלל ישראל אתם המיתם את עם השם. דאס זאלסטו געדענקען. וואס איך וויל דיר מסביר זיין איז, זאלסט נישט מיינען אז דו רופסט דיך א רב און דו האסט א ארגענעזעישאן וואס ס'הייסט כל בניך, כאפ מיר אונז היינט התפעלות. אן די קאנטרערי, אז דו ביסט א רב, ווייסט מען א מנוול ביסטו, א חזיר ביסטו, קיין ערליכער ביסטו נישט, ביסט אן עקסטארשעניסט, דו ביסט אלעס נאר נישט קיין נארמאלער מענטש. דו'סט פליען אין הימל, דו'סט גיין אונטער דר'ערד, אבער א גראדן טריט וועסטו נישט געבן. סאו ביי אונז דאס ווארט א רב האט מען ברוך השם אראפגעברענגט צו די דיוטא התחתונה, סאו רוף דיך נישט ראביי אשר נראלער, דו ווייסט ווער ס'האט זיך גערופן ביי אונז ראביי? אוי נחמיה וועבער וועבערמאן הודו און הלל, נחמיה וועבערמאן, ראביי ברוך מרדכי ליבאוויץ, ראביי יעגוטקין, אה, אונז ווייס מיר וואס דאס הייסט ראביי, סאו טריי ביהעיוו יור סעלף, זאג איך בין מיסטער אשר נראלער, מיין טאטע האט נישט געהאט אנדערע וועג צו מאכן פרנסה האט ער געעפנט א שול און ער האט געפירט די בעלזע תלמוד תורה און געלאזט מען זאל אלע קינדער מאלעסטן און יעצט בין איך בין איך די נעקסט דאון די ליין איז אזוי ווי מיין טאטע האט נישט געארבעט שטייט דאך די גמרא זאגט אז א מענטש זאל זיך לערנען אומנות אבותיו, איז אזוי ווי דיין טאטע האט נישט געארבעט ארבעטסטו אויך נישט, באט איט דעירס נאו ראביי אינוואלווד, נאן אוו דעט גארביטש. סא דאס איז איין זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן. צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, די גמרא זאגט ווען א מענטש האט חתונה מיט א פרוי, די ערשטע פערציג טאג ווען ער וואוינט מיט די פרוי כדי זיי זאלן האבן קינדער, זאל ער בעטן אז שלא יוליד סנדל, ס'זאל נישט געבוירן ווערן א סנדל. וואס די גמרא האט זיך צוקריגט מיט די סנדל ס'איז שווער געווען אמאל צו פארשטיין, היינט פארשטיי מיר זייער פשוט, דאס זענען אזאלעכע מחוצפים עזות פנימ'ער לאו לייפס אז ס'איז נישט דא זייער גלייך. כ'על אייך דערציילן א מעשה, כ'בין געגאנגען ערב שבת, איינקויפן אין א סטאר וואס משה גרין'ס קינדער, דער וואס האט מכשיל געווען יארן די מענטשן מיט נבילות וטריפות און זיי האבן געוואוסט, און נאכדעם האט משה גרין געבעטן אז אויב זיי האבן קאאפערירט ווייל זיי האבן אויסגעזאגט די לעצטע מינוט זאל מען זיי נישט צושפארן דעם סטאר ווייל זיי דארפן האבן פרנסה. עניוועי. קום איך דארט אריין אין דעם סטאר. קומט דארט אן א יונגערמאן, ער האט שוין אביסל ווייסע האר אויכעט, שוין מיט א שווארצע בארד. און ער הייבט אן הויעך צו רעדן דארטן, הא דא האסטו דעם אראבער נחום ראזענבערג. נו דארף מיך מאכן צו טון מיט דעם משוגענעם? פרעג אים וועלכע סדרה ס'גייט צו ער ווייסט. בקיצור, די חברה האבן געמיינט זיי קענען טאקע פיהרן די שטאט. קיצור, איז דער גאנצער עולם, איך בין ממש נתפעל געווארן, איך געב אסאך קרעדיט פאר מאנסי, דער גאנצער עולם אין סטאר האט זיך גענומען אויף אים שרייען, ווער מיינסטו דו ביסט דו? ווער ביסטו? וואס ביסטו? ווער? און איינער גיט זיך א רוף אן הויעך אז ער הייסט אהרן שאול סאנדל, און איך האב ארויסגענומען די קעמערע, איך האב געמאכט א פיקטשער פון אים אויכעט, ווייל טאמער ס'וואלט געגאנגען מיט הענט וואלט איך געהאט וועם איינצוזעצן, אבער איך וויל נאר זאגן אז א חוצפה, ער וואוינט אין קרית יואל, מסתמא איז ער געקומען וויזיטן א זון דארטן, און ער עפנט זיך דאס מויל כאילו ער אוונט דעם סטאר, א מענטש האט אינוועסטעד צוויי דריי מיליאן דאלער אויפצובויען א בילדינג, ער האט דארט קאנסעשאנס, ווער מיינסטו דו ביסט? דאס האט מען אונז אויסגעלערנט אין קרית יואל, איך ווייס נישט ער איז אן ארוני צו א זאלוני אבער זיי האבן אלע געהאט דעם זעלבן סיסטעם. איך זאג אייביג ווען נישט דער שייגעץ טמא, דער אין דר'ערד ליגער יאסל וואלדמאן האט זיך פארליבט אין א פאר טאלער וואס די קהילה האט אים באצאלט ער זאל שטיל שווייגן, וואלט היינט געווען אין ארדענונג. וואלט אהרן געוואוינט אויף אושען פארקוועי אויף אן אוי יו גייד, נישט די אלטע סאטמארע רביצין. דער שייגעץ האט פויער בפירוש געווען געזאגט די מומע, כ'וועל נישט האבן קיין נחת ביז איך וועל איר נישט זעהן אויף אן אוי יו גייד אין אושען פארקוועי, פארוואס? ווייל זי האט דיר צוגעשטעלט אזא מיליאנערסקע ביזנעס? דו האסט זיך נישט געדארפט פלאגן איין שלאפלאזע נאכט, מ'האט געשלאפן אין מאנראו צען יאר, ס'איז נישט געווען קיין באסעס, ס'איז נישט געווען וויאזוי אריינצוקומען, אז מ'האט נישט געהאט קיין אשר יצר פאפיר, אינמיטן די נאכט האט מען נישט געקענט, מ'איז געווען סטאק, טויט, ביז מארגן נאכמיטאג וואס ס'האט זיך געעפנט די סטאר. מענטשן, ס'איז נישט געווען קיין הייצונג, ס'איז נישט געווען קיין עירקאנדישאנס, קומט זי אן צו דעם פארטיג, און ער האט נישט קיין מנוחה ביז די רביצין וועט נישט ליגן אויף אן אוי יו גייד אין אושען פארקוועי. סא דער שייגעץ, ווען יאסל וואלדמאן וואלט זיך געקענט האלטן די הענט ביי זיך און נישט כאפן די פאר הונדערט טויזנט דאלער וויפיל ער האט גענומען, וואלט אהרן געווען היינט אויף אן אוי יו גייד אין אושען פארקוועי.
און אזוי איז ער א טעראריסט אזויפיל יארן. ער האט אומגעברענגט דעם גאנצן יוגנט האט ער אומגעברענגט. דער בחור וואס איז נאך אינגאנצן נאקעט איז א קרית יואל'ער בחור, אזוי זאגט מען, איך ווייס נישט. אזאלכע מענטשן האט ער צוגעשטעלט פאר כלל ישראל. ווייל אים איז געווען איין זאך וויכטיג, איך דארף האבן שלעגערס, און ווער ס'איז א שלעגער, מיט דעם וועל איך מיך צוטשעפען. איז בקיצור, קומען זיי דא אריין, אומגעלערנטע מענטשן, ער איז שוין מסתמא אלט פערציג פינף און פערציג יאר, קומט ער אריין, א נישט געלערנט יונגל, א ווילד יונגל, נעמט זיך רופן אן אראבער. ווער ביסטו בכלל? דאס איז א פאבליק סטאר. יעצט ווען איך וואלט געווען אזא צודרייטער אזוי ווי יאסל וואלדמאן צו ווי אנדערע וואלט איך געגאנגען גערופן די פאליס און איך זעץ דיך איין נא דאס איז נישט מיין מלחמה דאס איז נישט מיין מלחמה מיין מלחמה איז נישט איינצוזעצן יעדער וואס אינטימידעיט מיין מלחמה איז אז די קינדער מוזן זיין סעיף און זיי זענען סעיף און ס'זאל נאך זיין מער סעיפער מיטן אייבערשטנס הילף אבער ווער ביסטו נעמסט דיך אין א פרעמדן סטאר שרייען איך וועל דיר זאגן איך האב א מייק וואס עס שרייט העכער ווי דו האסט געשריגן אין סטאר. נאר איין זאך מוז איך געבן קרעדיט פאר די מאנסי'ער איינוואוינער, איי גיוו יו א לאט אוו קרעדיט, יעדער האט אנגעהויבן צו זינגען דעם ניגון, זעט אויס די אלע שקצים הערן אויס דעם האטליין, ישראל האגער ווייסט נישט, ער זאגט מיך הערן אויס פֿופֿציק מענטשן, איך בין שוין מסכים צוויי און פֿופֿציק, ווייל איך הער זיינע צוויי קינדער הערן מיך אויס, ניין מען האלט ביי מער ווי דעם, אלע האבן זיך גענומען זינגען דעם ניגון, נחמיה וועבערמאן נודה לאל עליון. ווי קענען זיי דעם ניגון? אויב זיי הערן נישט מיין האטליין, דארף מען זאגן רוח הקודש זיי זאלן קענען דעם ניגון מיט די ווערטער, סא אבוויעסלי הערן זיי אויס. און נאכדעם קומט מיר איינער צו שטילערהייט, זאגט ער הייסט אזוי און אזוי, און ער זאגט מיר זיין נאמען, און ער זאגט מיר איך וויל דיר זאגן עפעס, איך הער דיך אויך אויס, איך בין נישט פון די פופציג, ווייל דו קענסט מיך נישט. אה, זיי האבן זיך אלע אנגענומען. יעצט פארשטייט אונז פארוואס די גמרא זאגט אז מ'איז מבקש רחמים שלא יהיה סנדל, א סנדל זאל נישט געבוירן ווערן. יעצט דער שלום סנדל, דער וואס מאכט די מייקס, בערך פאר שביעות א צוויי דריי וואכן פאר שביעות האט מען געמאכט עפעס ביי סאטמאר רב'ס הויז מייקס, ביי זאלי, ער האט געמאכט דארטן מייקס און בקיצור און איך גיי דורך און ער קען מיך דאך פון די ישיבה רופט ער מיך צו און ער איז מיר מסביר איך בין מחלל שם שמים און איך מאך נאכאמאל און איך טאר נישט גיין צו די גוים און מען טאר נישט און מען דארף אלעס באהאלטן מען דארף גיין צו די רבנים און די רבנים וועלן נעמען קער און אויב איך הער נישט אויף די חילול שם שמים דאס איז נישט ארויס גייט פון גיהנום און ער הייבט מיר אן מוסר צו זאגן. אקעי, כ'בין געווען צופרידן ווייל ער האט מיך צוגערופן, מיט אנדערע ווערטער נישט ער נעמט זיך אין א פאבליק סטאר שרייען, ער האט מיך צוגערופן. כ'האב אויסגעהערט זיין דרשה און כ'האב אים געזאגט כ'בין מורא'דיג צופרידן פון דיין דרשה, האב איך געזאגט איך מאך מיט דיר אדרבה א דיעל, די גאנצע וועלט גייט גיוו ענד טעיק, איך מאך מיט דיר א דיעל, איך גיי אויפהערן צו גיין צו די צייטונגען אז כ'וועל האבן צו וועם צו גיין. זאגט ער וואס הייסט קענסט אריינגיין צו זלמן לייב, מ'זעט אז ער איז זאלי'ס א מענטש, זאג איך זלמן לייב האט דאך אונטערגעשריבן אויף מיר ער קען מיך נישט אויפנעמען. און צווייטנס דאס וואס ער האט אונטערגעשריבן ווייזט אז ער האלט מ'זאל לאזן די חזירים וואקסן, ווייל ווען נישט וואס שרייבסטו אונטער, ביסט ברוגז מיט נחום ראזענבערג, ער ברענגט אראפ די אלע חזירים, מאך א שווייג, אז דו גייסט אונטערשרייבן לייגסטו יענעם אין חרם און ער האט געמיינט אז איך וועל אנטלויפן אויף פאקיסטאן, איך האב טאקע געוואלט לויפן אויף פאקיסטאן, ס'איז געווען די איינציגע וועג ארויס, נאר וויבאלד ברוך מאטכע איז נאכגעלאפן דעמאלטס נאך קינדער ווען ער איז געווען אנדער ארעסט, האט ער מיך געסעיווט אז איך זאל קענען דא זיצן. און נישט נאר ברוך מאטכע נאר אלע. די אלע חזירים האבן דעמאלטס אויך געטאטשט די גאנצע צייט. עניוועי, סאו איך וויל דיר זאגן, איך גיב דיר יעצט צוריק א מעסעדזש, דו האסט געשריגן איך בין אן אראבער, דו ביסט א נואף, דו קומסט פון א שטאט וואו ס'איז פול מיט נואפים, וואו ניאוף איז עקסעפטעד און ניאוף איז אויכעט פראמאוטעד, און יעדער טוט עס דארט, אנגעהויבן פון שמעון זאב מייזעלס און אויסגעלאזט מיט בכור השבי, דאס איז אהרן'ס זון, מענדעלע חזר. און זלמן לייב, טאמער איז עס אזוי, ליגט אויס זלמן לייב האט אויך נישט קיין בעסערן רעקערד. זלמן לייב פערזענדליך האט זייער א שוואכן רעקערד. און זיינע קינדער ווייס איך נישט, כ'האב נישט געהערט, ווייל זענען געווען זייער באהאלטן ביז משה האט עס ארויפגעברענגט אויף די מעפ אז זיי גייען ירש'ענען די סאטמארע חסידות. עניוועי, איך בעט נאכאמאל יעדער זאל קומען צו די נאראלער פלאץ און מען זאל פרעגן דעם נאראלער רב. איך האב א קעיס ווי מען האט גערעיפט א מיידל, מאלעסטעט א יונגל און מען איז געגאנגען צום רב און די רב האט געוואלט זעהן וואס מען האט געטון און ער האט עס אויך געטון. סאו ווי גייען מיר אונז יעצט? נאכדעם איז מען געגאנגען מיט א צווייטן קעיס צו א צווייטן רב און יענער רב האט געבעטן פופציג טויזנט דאלער פון דעם פעדעפייל, און ער האט גארנישט געגעבן קיין היילונג פארן וויקטעם, ער האט נאר געזאגט דעם וויקטעם וועסטו רעדן איין ווארט וועסטו פליען פון מיין שיל, דיין טאטע וועט פליען פון שיל, דו וועסט פליען פון אלע חדרים, סאו ווי האלט מען יעצט? נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, דער פאפענער רבי דער צדיק הדור, דער פאפענער רבי א גרויסער חמור. זיי האבן ארויסגעשיקט הנהלה רוחני א מען האט שוין אפאר מאל ארומגעשיקט בריוון דער עולם וועט נישט אונטערשרייבן ווייל מען האט נישט קיין אינטערנעט און מען וועט נישט אריינלאזן די קינדער בין איך היינט געווען ביי א מיטינג ביי א גרויסן צייטונג און אויך א טעלעוויזשען סטעישאן און זיי פרעגן מיך ביסטו מסכים אז טאר נישט זיין קיין אינטערנעט פאר קליינע קינדער ווייל מען זעט פארנאגרעפי זאג איך הונדערט פראצענט איי עגרי טו איט באט וואס איך עגרי נישט איז און ווי אונז ספליט מיר איז איך מיט די רבנים זיי ניצן אונזערע קינדער פאר פוטבאל האסט עס געזען זאג איך ס'דא א פוטבאל ס'איז דא א טווענטי סעווען יארד פיעלד און ס'איז דא א באל וואס האט צוויי שפיצן און מ'געט עס א כאפ אן און מ'געט עס א ווארף און מ'שרייט וואן מיסיסיפי טו מיסיסיפי טרי מיסיסיפי פאר און מ'געט עס א שטויס פאו! אריין! זאג איך אים פיקטשער יורסעלף אז אונזערע קינדער זענען די באל און פיקטשער יורסעלף אז די הנהלה רוחני און די רעבעס זיי זענען די עטליטס וואס זיי געבן א

יעצט איך וויל זאגן נאך א אינטערעסאנטע זאך, אויף דעם עד ווי דער נאראלער גייט רעדן, אשר נאראלער קול דרבנים, שרייבט ער אזוי, אז דו ווילסט הערן דעם קומזיץ, דריק דעם באטן, אז דו ווילסט געבן א דאנעישאן, דריק דעם באטן, און אז דו ווילסט וואטשן אלעס אויף טוויטער, דריק דעם באטן. סאו וועיט א מינוט, איך פארשטיי נישט, ביי ווייסעם לי עשה פסח ועשה גזיל, וואס האסטו געטוהן דא? דו מאכסט א גאנצע מערכה אז מען טאר נישט האבן די אלע אינטערנעטס, דו ביסט געשטאנען דארטן אין לאנדאן און דו האסט גערעדט קעגן די אלע זאכן, און אלל אוו א סאדען איז אלעס אויף טוויטער. יא יא ס'איז גוט ס'איז גוט. ס'איז נישט נאראלער ס'איז ראול אווער ס'איז א ראול אווער טיים. עניוועי האטס מיר אלע א גוטן טאג, איי האופ טו סי יו דער. זייטס געזונט.